הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קוף נון הא זאגט די הייליגע משנה מתירין מען קען עפענען שבת בינטלעך פון פקיעי עמיר בינטלעך תבואה לפני בהמה אז די בהמה זאל האבן וואס צו עסן זאל קענען זיין גרינגער צו עסן פאר די בהמה נאך הלכה זאגט די משנה ומפספסין מען מעג צושפרייטן את הכיפין די גראז פאר א בהמה שבת. רש"י זאגט ווען ס'ליגט צו צושטופט די גראז ווערט עס ווארעם גייט ארויס פון דעם א גרוך און די בהמה האט עס נישט ליב צו עסן מעג מען עס שבת מאכן באטעמטער אבער לא את הזירין זירין קען מען נישט עפענען און מען קען עס נישט מפספס זיין זאגט די הייליגע משנה אין מרסקין מען קען נישט צושניידן לא את השחת. יונגע גראָז, ולא את החרובין לפני בהמה בין דקה בין גסה. רבי יהודה האַלט, מען מעג יאָ צושניידן, צומאָלן חרובין פאַר אַ בהמה דקה וואָס האָט נאָך נישט קיין ציין און קען נישט עסן, מעג מען עס העלפן עסן. לאָמיר זען. וואס גייט דא פאר? וואס מעג מען יא? וואס טאר מען נישט? פארוואס מעג מען? און פארוואס טאר מען נישט? זאגט די הייליגע גמרא, די ערשטע פשט אין די משנה אמר רב הונא, הן הן פקיעין, הן הן כיפין. זעלבע זאך, פקיעין און כיפין, שטייט דאך אין די משנה, מתירין פקיעין, און מפספסין את הכיפין. איז דאס די זעלבע זאך. וואס איז די חילוק? די חילוק איז נאר וויפיל קניפן מ'האט עס געבינדן. צו מ'האט געקניפט מיט צוויי קניפן, פקיעין איז תרי, כיפין איז תלתא. האסט געבינדן א גאנצע בינטל פון אויבן, פון אונטן און פון אינמיטן. וואס איז זירין? זירין איז צווייגן, ס'איז נישט קיין תבואה. פייכטע צווייגן. און וואס וויל די משנה? והכי קאמר. מתירין פקיעי עמיר, בינטלעך וואס האט נאר צוויי קניפן מעג מען עפענען פאר א בהמה, און די זעלבע זאך איז מפספסין און מ'מעג עס צושפרייטן והוא הדין כיפין. נישט קיין חילוק צו צוויי קניפן צו דרײַ כיפין. אבער לא את הזירין, וואס מיינט לא את הזירין?

מעגסט זיך מטריח זיין שבת עס בעסער צו מאכן, אבער לשויי אוכלא לא משוינן, אז ס'הייסט נישט קיין. בקיצור רב הונא קוקט אן אזוי, קש די תבואה איז עסן, סיי עפענען די בינטל מאכט עס נישט קיין עסן, ס'מאכט אים נאר באקוועמער צו עסן, און סיי צושפרייטן די תבואה מאכט אים באקוועמער, אבער די פייכטע צווייגן. שטייט נישט צו עסן, ס'שטייט להסקה, איז ווען דו גייסט יעצט אויפבינדן די בינטלעך אדער צושפרייטן, מאכסט עס עסן, זייער שיין. רב יהודה האט א אנדערע פשט אין משנה, ניין, הן הן פקיעין, הן הן זירין, נישט הן הן פקיעין הן כיפין, פקיעין און זירין ביידע זענען בינטלעך, פקיעין און זירין ביידע זענען בינטלעך,

אז די בהמה זאל האבן וואס צו עסן, צער בעלי חיים, יענקל, עסט דאך נישט, מוז דאך האבן וואס צו עסן, אבל מיטרח באוכלא לא מטרחינן, אז די בהמה קען שוין עסן, סתם זאל בעסער האבן וואס צו עסן עזרא, טארסטו נישט, און נו העלף מיך עזרא, נו, עפענען בינטלעך פון פקיעין און בינטלעך פון זירין. ער האלט ווי לאנג ס'איז נישט אפן הייסט עס נישט קיין אוכל און מ'קען עס נישט עסן, במילא מעגסטו מאכן עסן. אבער לפזר, בעסער מאכן, ס'איז שוין אפן די בינטל נאר אביסל אויסשפרייטן זאל ווערן לופטיג, טאר מען נישט ווייל מ'טאר נישט מטריח זיין. און די זעלבע זאך. די זירין, נישט זירין, נו, כיפין. וואס מיינט לויט אים כיפין? צווייגן? מעג מען עפענען בינטלעך וואס הייסט נישט קיין עסן אבער לפזר זיין טאר מען אויך נישט? כ'הער נישט. פארקערט, מ'מעג מפזר זיין ווייל ביי דעם הייסט עס נישט קיין עסן ביז דו ביסט עס מפזר. פנים וואס האט מען? רב הונא? מיט רב יהודה, רב הונא האלט מען מעג נישט מאכן קיין עסן שבת, מען מעג מטריח זיין, ער האלט פארקערט, פרעגט די גמרא תנן, צו מ'לערנט אין סיפא פון די משנה אין מרסקין את השחת ואת החרובין לפני בהמה, בין בדקה בין בגסה, מאי לאו חרובין דומיא דשחת, מ'רעדט דא פון חרובין וואס איז גלייך צו שחת, מה שחת דרכיכא, בדרך כלל שחת איז גראז, גראז איז ווייעך אף חרובין דרכיכי ס'איז ווייעך, נו ווייעכע באקסער טאר מען נישט.

יונגע אייזלען וואס זיי האבן אפילו געהעריגע גראז שחת איז נאך פאר זיי הארט און מען דארף עס צומאלן זאלן עס קענען עסן. גייט די גמרא פרעגן נאך א קשיא תא שמע, רבי יהודה מתיר בחרובין לדקה, רבי יהודה האלט מען מעג צומאלן באקסער שבת פאר א יונגע אייזל, איז דאך געדרינגען לדקה אין לגסה לא, אי אמרת בשלמא, בשלמא מען גייט ווי רב יהודה.

טאר מען נישט אבער מאכן עס בעסער. אלא אי אמרת תנא קמא סבר שווי אוכלא לא משווינן, עסן טאר מען נישט מאכן אבער מיטרח באוכלא טרחינן, איז זייער שווער פארוואס האלט רבי יהודה אז מען מעג צומאלן חרובין פאר א דקה? פאר א דקה הייסט דאך עס נישט קיין עסן פארדעם, דו מאכסט דאך יעצט דו מאכסט דאך עס יעצט פאר א עסן? ניין. לויט רבי יהודה.

כ'הער נישט? ניין. פארוואס לגעת עלוי? כ'הער נישט? דרך ישרה מעג מען?

דא דא דא רעדט רשי פון דעם קוק קען איך נישט גיין זאגן אז רבי יהודה האלט אז וואס אז אז עסן מעג מען און מיטרח איז אסור וואס תנא קמא אקשין קאמר וגבי גסה נמי שווי אוכלא וואס האלט תנא קמא נאכאמאל וואס האלט תנא קמא טאר נישט וואס זאגט וואס זאגט תנא קמא טאר נישט טאר נישט צערייסן טאר נישט צומאלן חרובין פאר א דקה און פאר א גסה

אז תנא קמא זאגט אז ס'איז אסור פאר ביידע איז לכאורה פארוואס טאר מען נישט? טאר נישט מען טאר נישט מטריח זיין טרחה. אבל אלי מסנא ורבי יהודה אויב זאגסטו אז רבי יהודה גייט פארקערט פון תנא קמא ער האלט אז וואס? מטריח זיין

רבי יהודה קריגט דאך נישט אויף דעם. זאגט די גמרא מי סברת דקה דקה ממש דקה מיינט נישט דקה ממש מאי דקה רעדט דא פון א גסה ומאי קרי לה דקה דדייקא באוכלא פארקערט איז רבי יהודה מתיר ביי בהמה גסה וואס צו וואס צומאלט די עסן אויף דקה דקה אבער באמת'ן אריין האלט נישט רבי יהודה אז מען מעג מען מעג מתיר זיין מען מעג צומאלן חרובין דווקא נאר פאר א בהמה גסה. נאר פאר ביימער גאסן וואס קען עסן אויך טון צו מאלן אבער פאר ביימער דאקא וואס קען נישט עסן האלט רבי דא מ'טאר נישט לרסק חריבן זיי דו מוזט שטימט איך נישט און מיט די טונער ריישע שטייט איך אין די ריישע איי מרסק לא איז א שייך איז לא איז א חריבן ביי דאקא ביי גאסן בכלל האט ער געדרינגען רבי דא ריאטיאפער דאקא דאקא ממש קומט גמרא טאקע קשיא איז א גוטע קשיא אויף ר' הונא, אבער למעשה ר' הונא בלייבט ווייטער מיט זיין סברא אין די משנה. גייט די גמרא יעצט ברענגען א פארקערטע קשיא, א קשיא אויף ר' יהודה, מען הייבט אן א פרישע גמרא אונטן, פרעגט די גמרא תא שמע, שטייט א משנה ווייטער מחתכין דף קנ"ה עמוד ב', מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, מ'מעג צושניידן דלועים, זאגט רשי דלועים וואס איז שוין אראפגעריסן פון דער ערד, ס'איז א הארטע גרויסע פרוכט, ולא אמרינן מוקצה הן לבהמה זאגט רשי, איך זאג נישט אז עס איז מוקצה פאר א בהמה ווייל די מאכל אדם הן, און אויך ווען עס איז א נבילה מעג מען צושניידן לפני הכלבים. איז מאי לאו מאי איז דען נישט דלועים דומיא דנבילה, מען רעדט דא דלועים וואס זענען אזוי ווי א נבילה, מה נבילה וואס איז רכיך וואס איז וואס איז ווייך, אף דלועים דרכיכי, סטייטש די בהמה קען עס ווען עסן, מען מעג עס נאר טוהן.

אף נבילה דאשונא, פארקערט, דאס קומט טאקע די משנה זאגן לויט רב יהודה אז מען מעג מחתך זיין הארטע דלועים וואס איז נישט שייך צו עסן פארדעם, ווייל לשוויי אוכל מעג מען, ווייל די בהמה האט נישט פון וואס עסן, אבער טירחא נישט, והיכי משכחת לה ווי קען זיין אז זאל זיין א נבילה דומיא ד ד דדלועים אז זאל זיין אזא הארטע נבילה אז א בהמה זאל נישט קענען עסן, בבשר פילי. דו האסט א נבילה פון פון עלעפאנט פילים עלעפאנט פלייש וואס דאס איז ממש נישט שייך זייער הארטע פלייש דאס איז נישט אדער אי נמי קען מען רעדן דא פארקערט אלע סארט נבילות לגבי קליינע קליינע הינטעלעך בגורייתא זוטרי וואס זיי קענען נאך נישט עסן גארנישט ביז מען צושניידט עס אויף שטיקלעך אזוי ווי א קינד ווען מ'מוז מאכן שטיקלעך פלייש אז נישט ווייסט ער נישט וואס צו עסן איז דעם רעדן אז די גמרא פרעגט נאך א קשיא תא שמע, דתני רב חנן מנהרדעא רב חנן געלערנט אזא ברייתא, מפרכים מען מעג צושפרייטען און צוברעקלען תבן ואספסתא, שטרוי און שחת, ומערבין מען מעג עס אויסמישען כדי די בהמה. זעט אויס די תבן איז נישט אזוי געשמאק פאר די בהמה, די שחת איז געשמאק, מען מישט אויס אויב ס'איז א גוטע זאך מיט נישט א גוטע זאך זאל עס קענען עסן, ווי עלמא זעך דיך טרחינען באוכל מען מעג זיך מטרחינן זיין בעסער צו מאכן אוכל, תבן און שחת איז שוין ראוי צו עסן פאר א בהמה פאר דו צוברעקלסט עס, ענפערט די גמרא ניין, איך קען זאגן די גאנצע היתר איז נאר לויט רב יהודה תבן רעדט זיך בתיבנא סריא, אביסעלע פארפוילטע תבן וואס איז שוין נישט ראוי צו עסן ווילאנג מען צו ס'איז שוין אזוי. שוין געווארן אזויווי סמענטיק, דו האסט א בעג בעג זאמד אינדרויסן, ס'רעגנט אויף דעם ווערט עס אזוי, מ'דארף שוין אביסל צושפרייטן, און אספסתא בעילי זוטרי, קליינע אייזלען וואס קענען עס נישט עסן ביז דו צומאלסט עס, הייבט אן א פרישע משנה, שמעון, פרישע משנה, זאגט די הייליגע משנה אין אובסין את הגמל, מען טאר נישט אריינשטעקן עסן אין די האלז פון א גמל, טאר נישט אריינשטופן עסן בעל כרחו.

די די קעלבלעך איך גיי גארנישט טייטשן מ'וועט אלעס זען אין די גמרא אבל מלעיטין מלעיטין ווייס איך נאך אויך נישט וואס ס'מיינט מ'וועט באלד זען אין מהלקתן לתרנגולים וועסטו אויך זען אין די גמרא וואס ס'מיינט און ונותנין מים למורסן שלהן מ'מעג אריינגיסן וואסער אין זייער קארן גמרא וועט שוין פרעגן לכאורה איז דאך ס'איז דאך לש ש ז, אבל לא גובלין, קנעטן, אויסקנעטן טאר מען נישט, ואין נותנין מים, מען טאר נישט געבן וואסער לפני דבורים פאר בינען, ולפני יונים פאר טויבן שבשובך אין די נעסט, וויבאלד זיי פליען ארום אויפן פעלד, איז ס'נישט מזונותן עליך. אבל נותנין לפני אווזין ותרנגולין, פאר גענז און פאר טשיקענס ולפני יוני הרדיסיות, פאר די יוני הרדיסיות מעג מען יא געבן וואסער. פרעגט די גמרא וואס מיינט אין אובסין את הגמל? אמר רב יהודה אין עושה לה אבוס בתוך מעיה, וואס געדענקען? אובסין איז די לשון אבוס, אבוס איז א גאנצע, די גאנצע זאך וואס די בהמה עסט, טארסט נישט אריינפושען אזוי סאך עסן ער זאל האבן א גאנצע אבוס אין זיין מאגן, דאס טאר מען נישט טון שבת, פרעגט די גמרא מי איכא כי האי גוונא, וואס קען אריינשטופן אזוי סאך עסן אין א קעמל? די גמרא אין, כדאמר רב ירמיה מדיפתי לדידי חזי לי ההוא טייעא איך האב געזען אן אראבער דאכלא כורא, ער האט געגעבן צו עסן פאר זיין קעמל א כור תבואה! א כור איז דרייסיג סאה. און ואטעינא כורא נאך האט ער גער ארויפגעלייגט אויפן אויפן אויפן קעמל א כור. א קפ. וואס? דאס עסט אויפן וועג, אבער פון דעם זעה איך נאכנישט קיין. פון די ואטעינא כורא זעה איך נאכנישט גארנישט. אז דאס מיינט אין אובסין את הגמל ווי לאנג גייט ער נעמען די עסן? איך ווייס נישט. פון די כורא פון די ערשטע חלק. דאכלא כורא. ער האט געגעסן סא נאך אמאל איך געדענק אין די משנה וואס מיינט אין אובסין את הגמל מען טאר נישט מאכן קיין אבוס אסאך טאר מען נישט און וואס די צווייטע פאל פון די משנה ולא דורסין אפילו אביסל טאר מען נישט אריינשטופן בכח פאר איין טאג יעצט גיי מיר זעצן אריין ואין מאמירין. מאמירין טאר מען נישט אבער מלעיטין מעג מען. פרעגט די גמרא וואס איז די חילוק פון המראה און וואס איז הלעטה? אמר רב יהודה המראה אז דו לייגסט עס אריין אין די מויל פיטערסט אים. למקום שאינה ניין המראה איז למקום שאינה יכולה להחזיר המראה שטיפסט אים אריין אריין אין גארגל אריין קען שוין נישט דארט אויסברעכן קען שוין נישט אויסשפייען הלעטה איז למקום שיכולה להחזיר דאס איז נאכאמאל מען מעג פיטערען אז מען טאר נישט אריין שטיפען בכח ביז ער קען שוין נישט רב חיסדא זאָגט נײן. דער חילוק איז נישט אין דער פּלאַץ וווּ דו שטופּסט אַרײַן די עסן. דער חילוק איז וויִאַזוי דו שטופּסט עס אַרײַן, צי מיט אַ לעפֿל צי מיט די הענט. אידי ואידי למקום שאינה יכולה להחזיר. רב חיסדא האַלט אויב דו גייסט עס מאַכן מיט די הענט, מעגסטו אַפֿילו אַרײַנשטופּן עסן אַפֿילו טיף-טיף-טיף אין זײַן האַלדז, מעג עס אויך צו טאָן שבת. אָבער מיט אַ לעפֿל? המראה איז בכלי, הלעטה איז ביד. איז נאכאמאל רב חיסדא האלט מען מעג אריינשטופן מיט די הענט עסן טיף מאך עס מיט די הענט רב הונא האלט מען טאר נישט פרעג די גמרא מתיב רב יוסף וועט דיך א קשיא פרעגן שטייט מהלקטין לתרנגולים א ברייתא מען מעג מהלקט זיין לתרנגולים ואין צריך לומר שמלקיטין.

איז מכלל דיוני שובך ויוני עלי' וואס שטייט אין די ברייתא אז אין מלקיטין איז מישדא קמייהו נמי לא מ'טאר נישט לייגן עסן פאר זיי, קען דאך נישט זיין אזא זאך, פארוואס זאל מען נישט טארן לייגן עסן פאר טשיקעלעך, אלא לאו מוז איך זאגן אז מהלקטין מיינט למקום שאינה יכולה להחזיר, און וואס מיינט מלקיטין למקום שיכולה להחזיר, זעה איך פון דעם וואס שטייט אין די משנה מהלקטין לתרנגולים איז אפילו למקום שאינה

מלקיטין דשדי ליה קמייהו, איי פרעגסט מיך דקא קשיא לך, יוני שובך ויוני עלי' למישדא קמייהו נמי לא, יא, טאר נישט, איי ס'נישט קיין טירחא, ס'האט נישט צו טון, הני מזונותן עליך, טשיקנס וואס ווערן געשפייזט אין די הויז מעגסטו געבן צו עסן שבת, אבער והני די יוני שובך און יוני עלי' וואס זיי פליען ארום, אין מזונותן עליך טאר מען אפילו נישט לייגן עסן פאר זיי, כדתניא, שטייט א ברייתא נותנין מזונות לפני כלב. מעג לייגן עסן פאר א כלב ואין נותנין מזונות לפני חזיר מה הפרש בין זה לזה ווייל זה מזונותן עליך א הונט עסט פון דיר וזה אין מזונותן עליך און דער חזיר עסט נישט פון דיר ער עסט זיך ווי ער גייט האט ער עסן ממילא טאר מען נישט אמר רב אשי מתניתין נמי דייקא כ'האב א ראיה גאר צו ר' יהודה אז מ'טאר נישט געבן צו עסן פאר בעלי חיים וואס וואס ליגט נישט אויף דיר צו געבן צו עסן ווייל ס'שטייט אין נותנין מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך אבל נותנין לפני אווזין ולפני תרנגולים ולפני יוני הרדיסיות מאי טעמא לאו משום דהני מזונותן עליך והני אין מזונותן עליך זאגט די גמרא ניין ולטעמיך און לויט דיר מאי איריא מיא וואס עפעס כאפט אן משנה אויב די גאנצע טעם איז ווייל משום אין מזונותן עליך זאג אפילו חיטי ושערי נמי לא מ'טאר אפילו נישט געבן קיין ווייצלעך פאר זיי אלא עס קען זיין שאני מיא וואסער איז אנדערש ווייל דשכיחי באגמא אז ס'איז דא איבעראל וואסער איז דאס טארסטו נישט גיין מטריח זיין אבער חיטים ושעורים אפילו ס'איז אין מזונותן עליך על כל פנים כ'האב נאך נישט קיין ראיה פון די משנה. און אביסעלע אגדתא פאר די גמרא דרש ר' יונה אפיתחא דבי נשיאה מאי דכתיב יודע צדיק דין דלים דער אייבערשטער ווייסט דאס איז וויאזוי זיך אומצוגיין מיט אים מיט ארעמע לייט, יודע הקדוש ברוך הוא אז א כלב שמזונותיו מועטין, די מענטשן געבן נישט געהעריג צו עסן פאר קיין הונט, מענטשן א קעירט נישט פאר א הונט, לפיכך שוהה, האט די אייבערשטער רחמנות געהאט, די אייבערשטער האט באשאפן, ער האט אים געמאכט אז ער קען האלטן עסן זיך פאר דריי טעג, און די עסן האלט זיך פריש איז נאכנישט פארדייט, אז. צוביסלעך פארדייט זיך. לפיכך שוהה אכילתו במעיו שלושה ימים, א ראיה האב איך א משנה אין אהלות, א כלב וואס האט געגעסן א כזית פון א בשר המת, בשר המת, שמעון, שלום, האלטסט מיט? יאסל, א בשר המת איז מטמא באוהל, יאסל, מ'ברענגט דא אריין אין בית מדרש א כזית פון א טויטע מענטש. ווערט יעדער טמא? אויב א הונט האט געגעסן א כזית פון א בשר המת, איז ווילאנג די הונט לעבט איז א טומאה בלועה. טומאה בלועה איז נישט מטמא. אבער ווען די הונט שטארבט, איז דאך נישטא קיין טומאת אוהל ביי א נבילה, אבער ביי א מענטש איז דא טומאת אוהל, ווערט יעצט, ווענדט זיך, אויב די פלייש וואס איז געגעסן פון די טויטע מענטש איז נאך פריש, אין זיין מאגן, איז כמה תשהה אכילתו במעיו ויהא טמא, בכלב שלושה ימים מעת לעת, ביי א הונט נעמט דריי טעג ווי לאנג ס'זאל זיך פארדייען, עופות און דגים איז כדי שתיפול לאור ותשרף, אז דער עוף אדער די פיש האט געגעסן א בשר המת, גלייך אזוי לאנג ווי ס'נעמט צו פארברענען א שטיקל פלייש, זע איך פון דא.

נעם א שטעקן און יאג אים אוועק פון דיר, אנישט וועט ער דיר נאכלויפן, דיך נישט אפלאזן. די גמרא הני מילי בדברא, דאס איז אויפן פעלד. טרעפסט א הונגעריגע הונט אויפן פעלד, געב אים א שטיקל פלייש און שמייס אים. אבל במתא אין שטאט לא, ווייל דאתי למסרך, וועסט נישט קענען אפטשעפענען פון אים, האסט אים איינמאל געגעבן א שטיקל פלייש, וועסט נישט קענען אפטשעפענען פון אים, און עס וועט זיך. רשי ויפסידו, עט ער שאדן מאכן א געלט. די גמרא אמר רב פפא לית דעניא מכלבא, נישט דא קיין גרעסערע ארעמאן ביי די חיות פון א הונט, און ולית דעתיר, נישט דא קיין גרעסערע עושר פון א חזיר, א חזיר זאגט רשי, וואס ער זעהט נאר עסט ער, צואה, וואס עסט א חזיר? זיין אייגענע אפפאל וואס ער מאכט דאס עסט ער אויף. זאגט די הייליגע גמרא תניא כוותיה דרב יהודה. לאמיר צוריק גיין צו אונזער משנה. מ'גייט סטאפן א רגע פאר מיין מאמע. מירון. העלאו. גוטן ערב שבת. איז שוין שבת דארט? מאמי קאל איך צוריק אין א האלבע שעה. איך לערן פאר יעצט.

ס'זאל נישט קענען אויסשפייען, מען געבט צו, מען געבט מעדעצין פאר א קינד מיט כח, און הלעטה איז מאכילה מעומד און משקה מעומד, נישט מיט כח, ונותנין כרשינין בפני עצמן, און מים בפני עצמן. אז וואס? אז המראה איז אזא א זאך וואס שטופט אים אריין אויף אזא פלאץ וואס ער קען שוין נישט. יא. בקיצור, עס איז נישט בכלי ביד. לאמיר גיין ווייטער מהלקטין לתרנגולים און מען מעג אריין גיסן וואסער אבער מען טאר עס נישט אויסמישן אמר אביי אמריתה קמיה דמר כ'האב נאכגעזאגט די הלכה פאר מיין רבי איך האב געפרעגט מתניתין מני ווער איז דער תנא וואס האלט מען מעג אריין גיסן וואסער אין מורסן לכאורה אז דו גיסט אריין וואסער אין מורסן ווערט דאך שוין פון דעם אליינס א לש. האט ער מיר געזאגט ואמר לי רבי יוסי ברבי יהודה היא דתניא, ס'דא א ברייתא אחד נותן את הקמח ואחד נותן לתוכו מים האחרון חייב, ווער ס'געט די מעהל און ווער ס'געט די וואסער נאכדעם, ניין, איינער לייגט אריין מעהל, איינער גיסט אריין וואסער אויף די מעהל, האלט די תנא דברי רבי אז ווער איז חייב אויף לש, דער וואס גיסט אריין וואסער, רבי יוסי אומר וואס עפעס, אפילו דער וואס גיסט אריין וואסער אברמי אויף די מעהל, האט אויך נאכנישט געקנאטען, אינו חייב עד שיגבל, סאו לכאורה דא אין די משנה שטייט אז מ'מעג אריינגיסן וואסער אין מורסן פאר די טשיקענס צו עסן איז מען נישט חייב אויף לש איז רבי יוסי ברבי יהודה פרעגט די גמרא ניין דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי ברבי יהודה התם ווייסטו וואס רבי יוסי ברבי יהודה האלט מ'גיסט אריין וואסער אין מעהל איז ביסטו נישט חייב אלא קמח דווקא מעהל ווייל דבר גיבול הוא ס'איז געמאכט געווארן צו קנעטן אבל מורסן דלאו בר גיבול הוא, ס'איז נישט קיין זאך וואס גייט ווערן פון דא א טייג, איז יתכן אז אפילו רבי יוסי ברבי יהודה מודה, ער איז מודה אז דאס איז די לש, דאס איז די גיבול. גמרא ניין, לא סלקא דעתך, זאג נישט אזוי, ווייל דתניא בהדיא, איך האב געלערנט בפירש א ברייתא, אין נותנין מים למורסן דברי רבי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר נותנין מים למורסן זעה איך קלאר אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט, נישט דווקא ביי מעהל מעג מען אריינגיסן וואסער, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן רבנן געלערנט, אין גובלין את הקלי, געבראטענע מעהל, טאר מען נישט אויסמישן טאר מען נישט אויסמישן שבת מיט וואסער, ויש אומרים גובלין, מאן יש אומרים ווער האלט אז דו ביסט נישט עובר אויף לש, אמר רב חיסדא דף קנ"ו, האט רב חיסדא געזאגט, רבי יוסי ברבי יהודה היא, ס'איז רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער האלט אז מ'איז נישט חייב ווען מ'גיסט אריין, מ'איז נישט חייב ווען מ'גיסט אריין וואסער אין מעהל, און והני מילי הוא דמשני, איז עס דווקא מותר ווען דו מאכסט עס מיט א שינוי. וועט שוין זען היכי משני אמר רב חסדא על יד על יד אביסל אביסל מישן מישן אביסעלע זיין מגבל אביסל מגבל זיין יא זאגט די ברייתא ווייטער ושוין די תנא קמא מיט די יש אומרים ביידע זענען האלטן שבוחשין את השתית שתית מעג מען בוחש זיין מעג עס מאכן געהעריג מיט א לעפל, ס'איז נישטא קיין איסור לישה ביי דעם, און ושותים זיתום המצרי, ס'איז נישטא קיין איסור אלץ רפואה, זאגט רשי דבלאו רפואה נמי משקה דתנן כל המשקין שותה אדם לרפואה, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט ווי קענסטו זאגן אז תנא קמא האלט ושווין שבוחשין את השתית, דו זאגסט דאך אין די תנא קמא האלט איין גובלין, מר לא קשיא, דאס וואס ער זאגט אין גובלין דאס איז בעבה, א שתית עבה, אזא געדעכטע מעהל, וברכה, א רכה מעג מען יא, והני מילי הוא דמשני, היכי מילי, היכי משני, וויאזוי משנה, אמר רב יוסף וויבאלד בחול מאכט ער נותן את החומץ, ואח כ נותן את השתית, וואס איז שתית? אויסגעמישט מעהל מיט עסיג, איז בשבת נותן את השתית ואח כ נותן את החומץ,

מיט בכח, יא? וספי, ער שטופט אריין בכח צו עסן. בטש ביה, לוי געשריגן אויף אים, מיט וואס שטייט דאך אין די משנה אז מען טאר נישט גובל זיין, אתא אבוה אשכחיה געקומען טאטע פון לוי רב הונא בר חייא, אמר ליה הכי אמר אבוה דאמך משמיה דרב, און ווער איז ומנו, ווער איז געווען די אבי אמו של לוי רבי ירמיה בר אבא, גובלן ולא מספין, מען מעג גובל זיין, מען טאר נאר נישט. אריינשטופן מיט כח. איז דלא לקיט בלישניה א קליינע קעלבעלע זאגט רש י עגל קטן שעדיין לא לומד לאכול ער ווייסט נאך נישט וויאזוי מען עסט, מלקיטין ליה מעג מען אים יא געבן צו עסן בכח והני מילי הוא דמשני, היכי משני אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי. אויף והני מילי דמשני זאגט רשי דמותר לגבל מורסן, וויאזוי איז מען משנה מורסן שתי וערב נישט אויסמישען, פעם אחת מוליך המקל שתי ופעם אחת ערב, פרעגט די גמרא אבער והא לא מערב שפיר, ס'מישט זיך דאך נישט גוט אויס, אמר רב יהודה נאכדעם וואס דו האסט שוין מגבל געווען שתי וערב מנערו לכלי גיס אים אריבער די מורסן אין א אנדערע כלי, עט זיך עס מישן. זאגט די גמרא כתוב אפינקסיה דזעירי מ'האט געטראפען אין די בוך פון זעירי שטייט אזוי אמרית קדם רבי איך האב געפרעגט רבי און די גמרא האקט איבער ומנו רבי ווער איז די רבי פון זעירי דאס איז רבי חייא מהו לגבל אזוי געשטאנען אין די בוק פון זעירי איך האב געפרעגט מיין רבי מהו לגבל צו מ'מעג מגבל זיין צו נישט שבת. אמר, האט ער געזאגט, ס'איז אסור. יא, מהו לפרק, זאגט רש"י, צו מ'מעג לשאת מתוך כלי שלפני בהמה זו ולשאת לפני חברתה, אמר, האט ער געזאגט, מותר. כ'הער נישט. וואס איז די פראבלעם מיט וואס? טלטול שלא לצורך. אבער א רגע, וואס הייסט אז מ'מעג מגבל זיין? לכאו' מ'טאר נישט מגבל זיין שבת. יא אבער וואס? סליחה. ניין לכאו' אפילו בשינוי. יא? אמר רב מנשיא, נאך א הלכה, חד קמי חד, וויפיל מעג מען זיך מטריח זיין פאר א בהמה? איין פארציע פאר איין בהמה אראפ לייגן שבת, און תרי פארציעס קמי תרי בהמות שפיר דמי. אבער תלתא קמי תרי, דריי פארשענס פאר צוויי בהמות, שוין זיכער נישט. צוויי פארשענס פאר איין בהמה, דאס טאר מען נישט. רב יוסף אמר, קב, מ'מעג אפילו לייגן א קב, מ'מעג אפילו לייגן קביים, עולא, מ'מעג לייגן כור, און מ'מעג אפילו לייגן כוריים. נאך איין קליינע גמרא כתיב אפינקסיה דלוי אמרית קדם רבי איך האב געפרעגט רבי ווער רבי איז הרב רבינו הקדוש ר' יהודה הנשיא אויף די מענטשן דהוו גבלין שתיתא בבבל זיי פלעגן האבן גובל זיין אזא גוטע געדעכטע שתיתא אין בבל און והוה צווח רבי און רבי האט געשריגן, ווער איז רבי? רבינו הקדוש, און ער האט געשריגן על דהוו גבלין שתיתא, ולית דשמיע ליה, קיינער האט אים נישט אויסגעהערט, און ער האט נישט געהאט די כוחות צו אסר'ן, א רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער מתיר לגבל שתית דורך א שינוי, די מענטשן פון בבל האבן זיך געפירט ווי אים, זכינו האבן זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. האבן זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. אה! נו, גיי מאכן א סיום. עזרא? וואס באקומסטו פון רבי'ן? קום הונדערט זיבן און פופציג בלאט גמרא האב איך געלערנט. דאס איז נאר שייך מיטן דרך הלימוד. ווייל א מענטש איז א מענטש. און א מאשין. ס'האט געהאט קאראנע, געווען טויט קראנק. ווייס איך אפילו נישט. דענקסט האסט חתונה געמאכט? איך בין נישט געקומען צו די חתונה. דענקסט דען? איך קען. איך וועל געהאלטן שער, ברויך איך גארנישט, הא? חתונה ביסטו געקומען. איך האב דיר געגעבן די הענט, ניין? איך האב דיר געגעבן די הענט, נישט מורא. ער איז טויט קראנק, ניסן ניסן. דיין זון איז אויך שוין געזונט. ער האט שוין געהאט געכאפט קאראנע. שוין אויסגעהיילט ברוך השם. אבער די דף גמרא וואס מען זאגט דאס קען מען זאגן. חברותא'ס, א שיעור, איך ווייס נישט וויפיל סיומים גייט זיין יעצט אויף מסכת שבת. צוויי חדשים איז נישט געווען קיין שיעורי תורה. ביז מ'האט זיך געכאפט אז מ'קען פארן אויפן טעלעפאן ביז מ'האט. סמך דאמרי היכא, סמך דאמרי היכא.